איבעיא להו, די בני הישיבה האבן געפרעגט א שאלה, אמרה לבעלה, א פרוי זאגט צום מאן, גירשתני, דו האסט מיר גע'גט, און איך האב פארלוירן דעם גט, און ער זאגט ער האט איר נישט גע'גט, מהו ווי איז דער דין? צי זאגן מיר איך זאל איר גלייבן, ווי מען וועט ווייטער זען די סברה פארוואס איך זאל איר גלייבן, צו נישט. ס'איז נישט דא, איז אוועק. איז דא רעדט זיך אז ס'איז דא עדות אז זי איז פריער געווען זיין פרוי? ווייל אויב ס'איז נישט דא קיין עדות אז ס'איז פריער געווען זיין פרוי איז דאך גארנישט נישט דא קיין שום שאלה, דעמאלט וועט נישט זיין קיין שום מחלוקת. אמר רב המנונא, האט רב המנונא געזאגט, תא שמע, כ'וועל דיך עס פושט זיין פון דער משנה, מיר האבן געלערנט אין דער משנה, האומרת טמאה אני לך, שטייט אז די משנה ראשונה האט געזאגט איך גלייב איר, און די משנה אחרונה זאגט איך גלייב איר נישט. דאפילו למשנה אחרונה דקתני לא מהימנא, פון דער משנה ראשונה איז דאך דא א ראיה אז איך גלייב די פרוי, נאר אפילו די משנה אחרונה זאגט דאך איך גלייב איר נישט, וואס איז דער טעם פון דער משנה אחרונה? התם הוא דמשקרא, דארט, קען זיין זאגט זי ליגנט, דידעה זי ווייסט, דבעלה לא ידע בה, דער מאן ווייסט נישט צו זי האט מזנה געווען צו נישט, דעריבער זאגט זי ליגנט, אבל גבי גרשתני, דארט וואס זי טענה'ט אז דער מאן האט איר גע'גט, דידע בה, וואס דער מאן ווייסט דאך צו גע'גט צו נישט, מהימנא דארף איך איר גלייבן, דחזקה ס'איז א פאקט, אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה. ער זאגט אזוי רב המנונא, זאלסט נישט צושטעלן צו דעם דין פון די משנה, וואס ביי משנה אחרונה שטייט טמאה אני לך גלייב איך איר ניט, ווייסטו פארוואס איך גלייב דארט נישט? ווייל דער מאן. ווייסט נישט צו זי זאגט אמת צו ניט, אבער גרשתני איז דעריבער ער ווייסט נישט צו זי זאגט אמת צו ליגנט, קען זי זאגן ליגנט גלייב איך איר ניט, אבער דא א האט זי מורא צו זאגן ליגנט זי האט נישט קיין העזה. אמר ליה רבא, האט רבא געזאגט צו רב המנונא'ן, אדרבה פונקט פארקערט, אפילו למשנה ראשונה דקתני מהימנא, אפילו לויט די משנה ראשונה, ווי מ'האט געלערנט, ווי עס שטייט אין די משנה בראשונה היו אומרים, אז אויב זי זאגט טמאה אני לך, גלייב איך איר, התם דארטן איז די זאך משום דלא עבידא לבזויי נפשה, די פרוי, ס'איז פאר איר א פגם אויב נאנסה, איז אויב ס'זאל נישט זיין אמת וואלט זי דאס נישט געזאגט, דעריבער האלט די משנה ראשונה.

אז אשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת פארוואס חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה, און רבא זאגט ס'איז יא מעיז פנים. מתיב רב משרשיא, רב משרשיא האט געפרעגט א קשיא, מיר האבן געלערנט השמים ביני לבינך, דמשנה ראשונה, וואס איז געשטאנען אין די משנה ראשונה אז מען טוט איר גלייבן תיהוי תיובתא דרבא, דאס איז א קשיא פון רבא, הכא דא דלית לה כיסופא, דאס וואס די מאן האט נישט גבורת אנשים איז דאך ביי איר נישטא קיין בזיון, וקתני שטייט מהימנא, זעה איך דאך פון דעם א. אז די פרוי איז יא באגלייבט. איך גלייב איר נישט מכח די סברה ווייל מ'ווייסט ווייל איז זי זיך מבזה, נאר איך גלייב איר אלעמאל. ענטפערט די גמרא, קסבר רבא רבא האלט התם דארטן, כיוון דלא סגי לה דלא אמרה. ס'קען דאך נישט זיין זאל נישט זאגן אין יורה כחץ, און דאס איז דאך נישט פאסיג פאר א פרוי זאל רעדן דיע זאכן, אי לא איתא כדקאמרה, ס'זאל נישט זיין אזוי ווי זי זאגט לא אמרה ליה, וואלט זי נישט געזאגט, דעריבער האלט די משנה ראשונה אז איך טוה איר גלייבן. פרעגט די גמרא, השמים ביני לבינך דמשנה אחרונה, אין די משנה אחרונה שטייט דאך אז מען טוט נישט גלייבן, תיהוי תיובתא דרב המנונא, איז דאך א קשיא אויף רב המנונא, רב המנונא זאגט אז דא ווי דער מאן ווייסט צו זי זאגט ליגנט צו נישט, וועט זי נישט מעיז פנים זיין, און אויב זי איז מעיז פנים איז אז ס'איז זי באגלייבט. איז דאך א קשיא די די תיהוי תיובתא דרב המנונא דאך זיין א קשיא אויף רב המנונא והכא דא דידעה היא דא ווי מ'זאגט, ווייסט זי ובעלה ידע בה, און דער מאן ווייסט, וקתני, דאך שטייט לא מהימנא, איך טו איר נישט גלייבן, זע איך דאך אז א פרוי קען יא מעיז פנים זיין דארט ווי דער מאן ווייסט זי זאגט ליגנט, ענטפערט די גמרא.

רנ. ההיא איתתא דיע פרוי דכל יומא דתשמיש, יעדן טאג פון תשמיש מקדמה האט זי זיך געפעדערט, משיא ידיה לגברא, זי האט געגעבן וואסער דעם מאן ער זאל זיך וואשן די הענט, יומא חד, איין טאג, אתיא ליה מיא לממשא האט זי געברענגט וואסער צו וואשן, אמר לה האט ער צו איר געזאגט, הדא מילתא לא הות האידנא, דיע זאך איז נישט געוועזן היינט. אמרה ליה האט זי געזאגט צו אים, אם כן אויב אזוי חד מן נכרים איינער פון די גוים אהלויי וואס צו פארקויפן די בשמים אהלות מלשון בשמים דהוו הכא האידנא וואס איז יעצט דא געווען אי אנת לא אויב נישט דו דילמא מנהון טאמער פון זיי. און דא רעדט זיך ער דארף מען זאגן ער איז געווען א כהן, איז אויב איך זאל איר גלייבן זאל וואלט זי געווען גע'אסר'ט, אמר רב נחמן איך גלייב איר נישט, עיניה נתנה באחר ולית בה מששא במלה, אין דיע ווערטער האטס נישט קיין ממש. נאך א מעשה, ההיא איתתא דיע פרוי דלא הוה בדיחא דעתה בהדי גברא, זי איז ווי מען זאגט געווען נישט נישט גליקליך, זי איז נישט געווען פרייליך. אמר לה, האט דער מאן איר געפרעגט, האידנא מאי שנא, וואס איז יעצט אנדערש ווי אלעמאל? אמרה ליה, האט זי געזאגט צו אים, מעולם לא צערתן בדרך ארץ, כ'האב קיינמאל נישט געהאט קיין צער אין דרך ארץ כי האידנא ווי יעצט. אמר לה, האט ער געזאגט צו איר, לא הוה הדא מילתא האידנא, דאס איז יעצט נישט געוועזן.

נאר זי וויל מען זאל איר גט'ן, זי זאל חתונה האבן צו א צווייטן וואס געפעלט איר. ההוא גברא, דער מענטש, דהוה מהרזיק בביתא, האט זיך באהאלטן אין הויז, הוא ואינתתא, ער און די פרוי. על איז אריינגעגאנגען אתא מריה דביתא, ס'איז געקומען דער מאן פון דער פרוי, פרטיה נואף להוצא, האט דער נואף אויפגעבראכן א וואנט וואס איז געווען פון שטעקעלעך וערק און ער איז אנטלאפן. אמר רבא, האט רבא געזאגט, איתתא שריא, די פרוי איז מותר צום מאן, אם איתא דעבד איסורא, אויב ער זאל געווען טון א איסור, ער זאל געווען מיט איר מזנה זיין, ארכוסי הוה מירכס וואלט ער זיך געווען באהאלטן מען זאל נישט זעהן זיין שאנדע. ההוא נואף דער נואף דעל לגבי דההיא אינתתא וואס איז אריין געגאנגען צו דער פרוי אתא גברא ס'איז געקומען דער מאן סליק נואף איז דער נואף אוועק געגאנגען איתיב ער האט זיך אוועק געזעצט בכלאי בבא ביי דער פארהאנג וואס איז ביי דער טיר, הוה מחתן תחלי תמן, דארטן איז געוועזן דער ירק תחלי, וטעמינון חויא, א שלאנג האט דאס געהאט געגעסן, דער בעל הבית, דער מאן, האט נישט געוואוסט. בעא מרי דביתא האט געוואלט דער האר פון הויז דער מאן למיכל מן הנהו תחלי, צו עסן פון די ירקות תחלי, בלא דעתא דאינתתא ער האט נישט געפרעגט די פרוי, אמר ליה נואף האט דער נואף געזאגט צו אים לא תיכול מנהון זאלסט פון זיי נישט עסן, דטעמינון חויא ווייל א שלאנג האט דאס פארזוכט.

ודם בידיהן, אז מ'איז חושד די נואפים אויך אין שפיכות דמים. פרעגט די גמרא פשיטא, ס'איז דאך א זיכערע זאך אז די פרוי איז מותר. זאגט די גמרא מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען איסורא עבד אין אמת'ן האט ער געטאן א איסור. והאי דאמר ליה און דאס האט געזאגט דעם מאן אז זאל דאס נישט עסן ווייל א שלאנג האט עס געגעסן, דניחא ליה דלא לימות בעל, ער איז צופרידען אז דער מאן שטארבט נישט, דתהוי אינתתיה עלויה, די פרוי וועט זיין אויף אים, מים גנובים ימתקו, געגנבעטע וואסער איז זיס, ולחם סתרים ינעם, באהאלטענע ברויט איז זיס, דעריבער האט ער דירעקט געזאגט ווייל ער וויל דער מאן זאל לעבן, און וועט מיט איר דעמאלט זינדיגן, קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן כ'זאג נישט אזוי, נאר איך זאג אם איתא דעבד איסורא, ניחא ליה דליכול ולימות. דער ר"ן איז מסביר וואס איך דארף האבן די אלע זאכן, נישט צו זאגן אן די טעמים וואלט זי געווען גע'אסר'ט, ניין, א פרוי ווערט נישט גע'אסר'ט אויפן מאן נאר מיט קינוי וסתירה, וואס הייסט אז מען האט איר געווארענט זאל זיך נישט פארבארגן מיט דעם מענטש, און נאכער איז דא עדות אז האט זיך יא פארבארגן, אדער ס'דא עדות זי האט מזנה געווען, נאר ווען נישט וואס דארף איך האבן דיע טעמים, סיי ווי איז דאך נישט אסור, נאר ווען נישט דיע טעמים איז א בעל נפש וואלט געדארפן מורא האבן כדי לצאת ידי שמים, הדרן עלך ואלו נדרים. וסליקא לה מסכת נדרים, הדרן עלך אלו נדרים וסליקא לה מסכת נדרים, ר"ן, עמוד א' די לעצטע צוויי שורות, ההיא איתתא אשת כהן הות, איך דארף זאגן אז זי איז געווען א פרוי פון א כהן, דאי אשת ישראל זאל זיין א פרוי פון א ישראל, כיוון שאפילו לפי דבריה, אפילו לויט וואס זי זאגט, ס'זאל זיין אמת וואס זי האט געזאגט, סבורה היתה שהוא בעלה האט זי דאך געמיינט ס'איז דער מאן, אין לך אונס גדול מזה, איז נישטא קיין גרעסער אונס פון דעם ואונס בישראל מישרא שרי, און א אונס איז דאך מותר, ולמה ליה לרב נחמן למימר עיניה נתנה באחר, סיי ווי מעג זי דאך וואוינען מיטן מאן. כ'גלייב איר, און דאך מעג זי וואוינען מיטן מאן. אלא ודאי כדאמרן, דארף איך זאגן אזוי ווי מ'האט פריער געלערנט אז זי איז געווען א אשת כהן, הא מילתא תשמיש. אהלויי נכרים מוכרים וואס זיי פארקויפן אהל, ווי רש"י זאגט, אהל איז בשמים, און ס'איז אזעלכע בשמים, נפטויי מוכרי נפט פארקויפט מען נפט, מהרזיק,

קינוי די טייטש ער טוט א ווארענען אל תסתרי עם פלוני זאל זיך נישט פארבארגן מיט דעם מענטש וסתירה און נאכער קומט צו גיין עדות און זיי זאגן זי האט נישט געפאלגט די התראה זי האט זיך יא פארבארגן דעמאלט ווערט זי געאסרט אויפן מאן זי דארף טרינקען די מים המאררים או בעדי דבר ברור אדער ס'איז דא עדות א קלארע זאך דעמאלט ווערט זי געאסרט אויפן מאן וואס האט נישט געדארפט האבן דיע טעמים אלא דאי לאו משום הני טעמי ווען נישט וועגן דיע טעמים. היה ראוי בכיוצא בזה, וואלט אין אזא זאך געווען ראוי לכל בעל נפש לחוש לעצמו אז מען זאל מורא האבן ביי זיך כדי לצאת ידי שמים, אלקים משמים יאר עינינו בתורתו כאור החמה שבעתים ויזכנו לראות בבנין ירושלים אמן. הדרן עלך ואלו נדרים וסליקא לה מסכת נדרים